ר' לאזערל ריישער, א צדיק און א רופא. ווייבער נוצן זיינע סגולות און רפואות. א רויז אויפן פנים לעשן זיי אן אזוי. מ'שפרייט א רויט טוך איבערן געזיכט. אויפן טוך א ברענענדיגן פלאקס.

פחד מיט פינסטערניש. ער בלייבט מיטן חולה אין זיין חדר מיוחד און שטעלט פאר א שפיגל אנגעצונדענע ליכט. ר' לאזערל שמייכלט און ר' לאזערל ווייסט אז פאר אן איינגערעדטע קרענק איז א נארישקייט אויך א רפואה. און ווערט אמאל פון א צדיק א חולה מסוכן, פארט צו אים ר' לאזערל דורך סכנות'דיגן שניי.

און ר' לאזערל איז גוזר צו פארן צוריק. ט. ווי מיטאמאל טרויעריק איז געווארן די שטאט, ר' לאזערל אליין איז געווארן א חולה מסוכן. זיין הויז, די קלויז, האט מען פארשפארט, אידן האבן צו תהילים צו תעניתים גערופן, איינגעריסן וואו אן ארון קודש איז געווען און ליכט געצונדן אין אלע הענגלייכטער. די שטאט איז אריין אין צער, אין טרויער. געבראכט האט מען די גרעסטע פראפעסארן, און מ'איז מיט'ן צדיק קיין ווין אזש געפארן. אין די בארימטסטע שטעט פון מעדיצין. נישט געווען באשערט אין ריישע צו שטארבן, איז ר' לאזער'ל נפטר געווארן אין דער פרעמד, און אים, א בר-מינן, צוריקגעבראכט פון אויסלאנד. אזא פארנאכט האט ריישע נאך קיינמאל נישט געזען. דער באנהויף איז פון מענטשן שווארץ געווען. א געוויין האט פארציטערט די גאנצע שטאט ווען מען האט דעם נפטר פון וואקזאל געבראכט. אידן האבן דעם ארון פון דער באן געטראגן צו ר' לאזערלס גאס, צו זיין הויז און קלויז. ווייבער האבן די האר, די קליידער זיך געריסן, און איבער דעכער זייער געוויין געהויבן. געשטאַנען אָן רייד זײַנען פֿאַרטרערטע ייִדן. געגאַנגען עד לב השמים איז געשריי פֿון דער רביצין. מע האָט תּיכּף מיד קריינדעלען פֿון שטוב צוגענומען, זי זאָל זיך חס-וחלילה נישט דערוויסן, אַז איר הייליקער פֿאָטער איז נסתּלק געוואָרן. אז די לוויה איז ארויס פון ר' לאזערלס טויער, האבן שטארקע אידן אויף ביידע זייטן זיך געשטעלט, מיט די הענט א קייט געפלאכטן, א וועג געמאכט דעם נייגעריגן געדרענג פון מענטשן צו צוימען. אינמיטן האט די לוויה א לאנגע זיך געצויגן, רבנים זקנים זענען די נושאי המיטה געווען, האבן דעם הייליגן ארון אין די הענט געהויבן,

פונעם צדיק'ס הויז האט זיך ווי אפגעטון די שכינה, דאס היימליכע ליכט אין די ווארעמע חסידישע נעכט. מ'האט די רעבעצן לעטשעלען טרייסטן נישט געקענט, זי איז חדשים לאנג ארומגעגאנגען אין טרויער. אלע זאכן אומעטיג געמאכט אין ר' לאזערל'ס הויז. פון קריינדעלען איז ממש צער און געוויין געווארן, און ווי אין די וואכן טעג איז א שבת געווען. חסידים האבן לאנג צו זיך נישט געקענט קומען און זיך זעלטן פאר דער רעבעצין געוואלט ווייזן. ר' לאזערל'ס חדר, זיינע ספרים און קליידער האבן געבענקט נאכן גרויסן ליכטיגן צדיק, בלויז די קלויז איז די זעלבע פארבליבן. יוד. וואַסערן זײַנען אָפּגעלאָפֿן, יאָרן זײַנען אַוועק, אויסגעוואַקסן איז קריינדעלע בלאַס ווי שרעק, מיט שעמעוודיקע אויגן, מיט אַ פֿרום געזיכט. אין חסידישע הייזער האָט זי אָנגעהויבן שמען, און מאַמעס האָבן זיך אַזעלכע טעכטער געוווּנטשן. געזאָגט האָט מען, אַז זי איז אַפֿילו אַ בקי אין ש״ס, אַז זי פֿאַרמאָגט רב לאָזערלס גרױסן שאַרפֿן מוח און איז געראָטן אין אים װי צװײ טראָפּן װאַסער. װי עס פֿירט זיך אין רבניש-חסידישע הײף, איז קרײנדעלע אַלס קינד נאָך אַ כּלה געװאָרן. רב לאָזערל, זכרונו צדיק לברכה, אַלײן האָט די תּנאָים געשריבן, זיך משדך געװען מיטן ראַזװאָדעװער פֿון זײַן דור, אויפגעווען מיטן שידוך איז די חסידישע וועלט, און מחותנים און רביים פון ביידע צדדים האבן אין די גאסן זיך טאנצן געשטעלט, צדיקים צוויי האבן זיך משדך געווען. כף. וואסערן זענען אפגעלאפן, יארן זענען אוועק, מען האט זיך צו קריינדעלע'ס חתונה געגרייט. ווי נאר עס האט די שטאט גענומען טאגן האט מען ברייט צעעפנט ר' לאזר'לס טויער. גאליציע'ס חסידים האבן דעם טאג פארקלונגען. פיאקערס האבן מחותנים, חסידים פון באן געפירט. מען איז געקומען פון ראפשיץ און פון סאנדז, פון ראזוואדאוו, פון דזשיקוב און פון פלאנטש. און אויסגעזען האט ריישע ווי ירושלים. מיט רבנים אין קאלפיקעס, רבנים אין אטלאס, מיט רעבעצענס אין שטערנטיכלעך, מיט רעבעצענס אין זייד. גאלד און פערל האבן אויף שבת מלבושים געבלענדט, און רבנישער פלאטער האט אויף געזיכטער געברענט. אז די מערב זון איז אראפ הינטער די דעכער, זיך געזעצט ביסלעכווייז ווי אין אן ערב שבת, איז פון דער וואך ווי מיטאמאל געווארן שבת. פונעם ציטריקן פארנאכט האט א קדושה געוועהט, ווען ר' לאזערס קלויז האט מעריב געדאווענט, ווען די שויבן האבן ווי נאך בענטשליכט געבענקט. אז ר' לאזערס הויף איז געווארן אויסגעשטערנט, האט מען ברייט די חופה אונטערן הימל צעשטעלט. אַ געדרענג פֿון װײַבער האָט אין הױף זיך געשפּאַרט, פֿון נחת דאָס געװײן אײַנהאַלטן נישט געקענט. טרערן האָבן פֿון אַלעמענס אױגן געקװעלט. ס'האָט מיט פּערל, מיט אַטלאַס, מיט זײַד גערױשט, מיט רײַכן דרשה-געשאַנק פֿון מנורות און לײַכטער, און טישן זײַנען װײַס געשטאַנען, כיד המלך, א טיש פאר צדיקים, פאר לומדים געגרייט, א טיש פאר חסידים פון גרויסן יחוס, א טיש פאר נגידים, פאר סתם פרעמדע אידן, און א טיש פאר ארעמעלייט און אורחים באזונדער. די הימל נאכט איז ווי פון די ליכט געווארן העל, באבעס האבן לשם מצוה זיך משמח געווען יונג, געטאַנצט דאָס מצווה-טענצל דער כּלה אַנטקעגן. װי צװישן סנהדרין איז דער חתן ברײט געזעסן און געשײַנט, ממש האָט די כּלה קרינדעלע, װען מען האָט די גאָלדענע יױך געגעסן, און אױף אַלץ גערוט האָט רב לאָזערלס שכינה. אַ גאַנצע וואָך דורך די נעכט נאָכאַנאַנד האָבן זיך די שבעה ברכות ברייט געצויגן. אויפֿן לעצטן טאָג פֿאַר אַלעמען אין די אויגן האָט דער חתן בקול רם תּורה געזאָגט. מע האָט אים דאָס ערשטע קוויטל אָפּגעגעבן און אים געקרוינט פֿאַר רב לאָזערלס יורש. ירושה פֿון דורות.

און דעם זיידנס חנוכה ליכט פינקלען, פינקלען, מאָלן וואָגלדיקע יידן אויף פראָסטיקע שויבן. דער זיידע אַ סופר, שאַרלעך און פאַרקלערט, צווישן געקאַלכטע ווענט אַליין, שרייבט מיט אַ גענדזענער פּענע אויף פּאַרמעט און שלאָגט זיך אָן אין דער פּרשה תולדות.

היות ווי די ערד פארשוועכט גאט'ס תורה, וואלט ער, משה רבינו, שטיינערנע לוחות וועלן טראגן צום בארג סיני צוריק, און פלאטערדיג מיט די לוחות צוגעדריקט גיין אין טאג אין נאכט איינגעדעקט מיטן טלית פאר ווינט פאר זאמד באשיצט, ווי אין די טעג פון גושן פון כנען, און מיטן של ראש אויפן קאפ זוכן שדי ווארום זיין עקשנות, זיין גבורה, איז גאט. ב. צום קלויז איד ר' הערש יעקב איז געגליכן די באבע חנה'לע. מען טרעפט זיי צום דאוונען גיין אין דער זעלבער שעה פארטאג.

פאר חלאים גייט זי שטענדיג קברים רייסן, אין די בתי מדרשים ליכט אנצינדן, צו ארעמע קימפעטארנס טראגן ווארעמס, און די שעה זאל נישט זיין אפילו תכריכים. איצט פארוואס זאל חנה'לע נישט וויינען? ג. בירושה איז חנה'לע א שניטסוחרטע און האנדלט מיט א ברייטן ערליכן שם. אן אלמנה, האט זי יונג א נדר געטאן נישט חתונה צו האבן נאכן זיידנ'ס טויט. געבליבן איז זי מיט דריי זין, דריי טעכטער, און איז צו זיי דער טאטע און די מאמע געווען. און זיי אלע ברוך השם אין דרך הישר געפירט. זי פלעגט אויסגעריסן ווערן אויף ירידים און קיינמאל דאס דאוונען נישט פארפעלן, נאר די קלויז געהיט פארטאג פארנאכט. חנה'לע האנדלט מיט ווארט און מיט חשבון, דעם זיידן ר' בעריש'ס נאמען אפצוהיטן. ריישעס גרעסטע שניטסוחרים דריי, פייוול, לובאש, און חיים וואלף בוי האבן תיכף ומיד נאכן זיידנס טויט חנה'לען אויף די פיס צוריק געשטעלט, מ'האט איר סחורה געגעבן אויף בארג, אויף דער קאנטע פון איר תהילים און אויף איר קרבן מנחה סידור. מיטן כח פון איר ערליכקייט פירט חנה'לע איר מסחר אלע טאג. איר געוועלב האט שווערע גראבע טירן מיט קאלטע, בייזע שלעסער אנגעהאנגען. דער אייזערנער לאדן איבערן פענסטער וויגט זיך ווינטיג אהין און צו אהער און ברעכט פון שווערקייט די מויער. די שוועלן מיט פאדקעוועס באשלאגן, האלטן די מזל אויס לאנגע יארן. ד. און אָט ווי חנה'לע פירט איר מסחר. דינסטיק און פרייטיק איז אין ריישע מארק. פּויערים, פּויערטעס שיטן זיך פון דערפער מיט וועגענער תבואות, עופות און רינדער. איינגעדושעטע חזירים שרייען פון זעק. מען קומט מיט ווייץ, מיט קאָרן אויף רוקנס, מיט שטענגלעך צאַפּלדיקע פיש אָנגעצויגן, און מען פאַלט אַזוי צו חנה'לען אַריין שוין יאָרן. דאָס זײַנען מתּנות פֿאַר איר ערלעכער אײל און מאָס פֿון קונים, נאָך פֿון זײדן רב בערישס צײַטן, װאָס רופֿן איר קראָם בערקאָװע נאַ סכאָטקי. אַז דער תּמוזדיקער פֿאַרנאַכט פֿאַלט צו, די קלױסטערשפּיצן ברענען אין שקיעה און די שױבן, די מענטשן װערן מנחה-דיק שטום, און פֿונעם יריד צעפֿאָרן זיך די פּױערים, ערשט דעמאלט קוקן זיך ארום די סוחרים ווער עס האט א שווערן טאג לייזעכץ געהאט. ווי אויף צו להכעיס, אלע שכנישע קראמען געפינען זיך שטענדיג קונים ביי חנה'לען און דאס געוועלב איז תמיד אין געדרענג. סוחרים פארגינען נישט, נעמען זיך די אויגן ארויס. דאכט זיך די זעלבע סחורה, דער זעלבער פרייז, און דעם פויער ציט צו בערקאווע נא סכאטקע. אין דער זומערדיקער ערב-מנחה-שעה, נאָכן מאַרק-טאָג פֿאַר נאַכט-צו, קלױבן זיך הערשט אָן פּריצים, גלחים, נאָנעס פֿון שפּיטאָלן, פֿון קלױסטערס, אין חנהלעס יװאָנישע שניט-קראָם. זי נעמט זײ אױף גנעדיק-פֿרום, ברענגט פֿאַר זײ שטולן פֿון שטוב אַרױס און פֿאַרבעט זײ העפֿלעך זיך זעצן.

מעקלערס אויף זייערע שטעקנס אנגעשפארט שטייען מיט א פארביסענער שטרוי אין מויל און קוקן ארויס אויף א לעבעדיגע פרוטה ביז די שטאט פאלט צו גרוי אויף זיי. היי, ווינטער פירט חנה'לע אנדערש איר מסחר.

אַזאַ װײ בױגט איר קאָפּ אַראָפּ טיף, און זי גײט, אַ ייִדענע אַ סוחרטע איצט, מיטן ביסל ערלעך געלט סוחרים צאָלן, אײַנהאַנדלען װאָס פֿעלט אױף מאָרגן. אַז חנהלע קומט אין הורט-געשעפֿט אַרײַן, צינדט מען העלער די בליצלאָמפּן אָן און מע שיקט די בעסטע משרתים צו, חנה'לע וויל אבער דעם סוחר גופא זעהן, ווייל א מבין אויף שניט איז זי אליין, בלינדערהייט מיט די פינגער אנצוטאפן. דער סוחר נעמט זיינע סחורות רימען, אז אזא שטיקל דאמאסק איז נישט צו באקומען, מען זאל אפילו גאנץ ווין אויסגיין, און אז סוחרים זיצן דארט אן וואכן לאנג, און קענען אפילו א פאדעם נישט באקומען, ווייל די מוסטערן זענען נישט פאר הוישע. חנה'לע לאכט פון זייערע סוחרישע רייד און קנייטשט קלוג מיט אירע אקסלען, ווייל א מבין איז זי ממש בלינדערהייט. אזויפיל דאגות אויף חנה'לעס קאפ. גרויסע טעכטער דרייען זיך ארום, און ווער אז נישט חנה'לען אליין גייט פשוט פון עגמת נפש איין. מען דארף נדנים, מען דארף חתנים, די עלטסטע שטייט נאך נישט אין שידוכים, און די צווייטע, די פייערדיגע שפרה, ברענט א וועלט חתונה צו האבן. איצט מאלטשע די יונגסטע, חנה'לעס אויג אין קאפ, איז דער מאמע מיטן לעבן איבערגעגעבן, און העלפט איר אויף יעדן שריט און טריט.

ווי אזוי גייען די זין פון דעם לערנען אהיים פון די משניות און פון די שס'ן אז די סאנדזער קלויז שטייט ביים בית החיים און אז צו גיין פון דארט ווינטער ביינאכט איז ווי מען זאל גיין דורך מסירת נפש? האסט נאך אזא פינסטערניש נישט געזען. דאס חיות גייט אויס ביז מען זעט ליכט ביז מען זעט זיך שוין ביי א לאמטערן. אַלץ איז ווי פּחד טויב און שטום אַרום. מע הערט דאָס אייגענע האַרץ דורכן העמד. די געזיכטער פֿון די שפּעטע לערנערס באַהאַלטן זיך פֿון שרעק אין די קאָלנערס. זעלנעריש איז די אימה דאָ, דער וועג. מען גייט דורך פֿאַרלאָזענע לערע בודעס און עס שוויבלט אין יעדן ווינקל מיט זנות. דא טשאטעוועט מען אויף נארישע שיקסעס, אויף דינסטן וואס טראגן קאנען וואסער. דער פרעכער גלוסט אין די בודעס ברענט פון אלע די זעלנער פון יעדן רעגימענט. מען ציט די שיקסעס פראסט אין טויערן אריין און מען הערט געלעכטער, אמאל געוויין. לאנג לאזן זיי די קאנען וואסער אינדרויסן שטיין, פארהארטעוועט, פארפראסטיקט אויפן שניי.

ער האט זיך שטענדיג געפונען צווישן ספרים און רק זיך אין גאט אין קבלה געגריבלט. שטענדיג געלערנט באהאלטענערהייט. געווען דערציילט חנה'לע איז ער הויך און דאר מיט א בארד פון דינע און שיטערע האר. דאס געזיכט פון צופיל לערנען פארקלערט. שבת פלעגט ער אויפן פעלד ארויס גיין דעם סוד פון דער וועלט צו דערגיין.

נאר תמיד בלייבן ווי א לעגענדע אין שטאט. י. ווי פון א לעגענדע מעשיות אלערליי טראגן זיך וועגן ר' ליפע'ן קלאנגען ארום. מען זאגט אז מען האט אים שבת פארנאכט צווישן מנחה און מעריב אין א קלויסטער פארנארט און אים לא עליכם צו שמד פארשלעפט. היות ווי ער האט. װי ישו הנוצרי אױסגעזען, האָט מען נאָך אים אַ שטײנערנעם געשטאַלט, דאַר און הױך, װי לעבעדיק אױסגעהאַקט און ערגעץ אױף אַ שײדװעג אױפֿגעשטעלט. ער שטײט, זאָגט מען, אױף נאַכטיקע װעגן, צװישן פֿעלדער, אױף װינט און אױף רעגן,

חנה'לע, דאס איז די ירושה פון דורות. וועגן ארץ ישראל רעדט זי מיט גרויס כוונה. פאר אלע פרומע סחורות פון יענעם לאנד, פאר מצה שמורה, וויין, און ארץ ישראל ערד, באצאלט זי מיט שטיקער גאלד צוגלייך. אהין קלויבט זי זיך דעם גאנצן לעבן און בעט דעם אויבערשטן טאג און נאכט זי זאל אהין זיך נישט דארפן קאלערן,

און וואוינט מיטן הויזגעזינד אין גארליץ, רופט מען אים דארט משה ריישער, און אין ריישע, משה גארליצער. א חסיד פון ר' ברוך'ל סאנזער, איז אין מסחר ברענענדיג אידיש. חמשה עשר בשבט האנדלט ער מיט פירות. מיט פאמעראנצן, באקסער און מאנדלען, און זומער מיט גרינע אוגערקעס. א פראכטער פארנייט ער אליין די זעק און שיקט דאס ביסל גרינצייג אוועק. ער האט אבער נישט קיין מזל, קיין ברכה, קומט ער צום ווייב אהיים אן הצלחה.

כּוחדיקע און לאַנגע, װאָס האָבן זיך שױן מיט אַ גױ פֿאַרמאָסטן, װען מע האָט בײַ אים געװאָלט די באָרד שנײַדן. ער האָט דעם גראָבעם קאַרק אױפֿגעהױבן און אים שיִער נישט פֿון צוג געװאָרפֿן, און משה װאָלט אַ מצרי דערהרגעט. אַ ייִד, אַ גרױסער בעל-רחמים. דאָס מלבוש פֿון זיך אַראָפּצוגעבן. ס'האַרץ זײַנס גײט אױס פֿאַר אַ ייִד. פֿאַר די, װאָס שטײען אָרעם און גראָ בײַ דער שבתדיקער שװעל אין קלױז, שטעלט זיך משה שטענדיק אײַן, מע זאָל אױף שבת אַן אורח נעמען אַהײם. ער קלאַפּט מיט כּעס אין שולחן אַרײַן און בלײַבט אַ שרײַענדיקער שטײן, ייִדן דאַרפֿן מאַכן קידוש! ייִדן דאַרפֿן עסן שבת! א איד אן אביון לא עלינו פירט ביי זיך משה ברייט דעם שבת צי ס'ווייב האט אנגעגרייט צי נישט מאכן קודם אלע זיינע אורחים קידוש און אלע וואשן זיך צו לחם משנה דאס ווייב שפארט אפ פון יעדן קינד פון משה'ס גרויס הויזגעזינד און אלע טיילן זיך איין באנאנד מיטן ביסל פיש

דורך זעלנערישע אימה און ווינט ציט ער גיך פֿאַרבײַ מיטן הויזגעזינד און טרייסלט פֿון זיך דעם שניי אַראָפּ, ווען ר'זעט זיך בשלום אויפֿן באַנהויף. ד. אָרעמער משה, וויפֿל ער זאָל נישט בײַטן דעם מיסחר, רינט דאָס מזל זײַנס ווי פֿון די הענט אַרויס. ער האָט מיט. לעדער און שוועבלעך שוין געהאנדלט, וואגאנען סחורות אפילו קיין ווין געשיקט, און ער האט נאך אלץ מיט גארנישט באגליקט. די קינדער אליין האט ער אויך איינגעשפאנט, געהאנדלט האבן זיי מיט אלץ וואס מען האט געקענט. בעריש דער עלטסטער פלעגט אין פראג זיצן, די טאכטער מלכה פלעגט מיט יוכטן ארומפארן, און מען האט קוים די וואך געקענט אדורכשטופן. אז ס'מאכט זיך, האנדלט משה מיט פיש אפילו און פארט יעדן דינסטאג קיין ביליץ ביאלע צום אנגעפרעסענעם דייטשן גוטבאזיצער. משה ציילט אויס ראנישן פאר ווינטער קארפ און הער פערטיג, דער משומד האנדלט העפלעך:. פאר איהנען הער מאזעס מאך איך אלץ. זי ערינערן מיך אין גאטזעליגן פאדער.

סוף זייט דרײַ, המשך זייט פֿיר.